און מיר פארלערנען סיפורי מעשיות ווייטער, אונז האלט מיר מעשה ו, די מעשה פון די קעניג און די עניו. ברוך אתה ה' אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. די מעשה פון די קעניג און די עניו. אלע בחורים אין ישיבה וואס האלטן מיט פון אינעווענדיג די שיעור, דף ק"ט. דער הייליגער רבי האט געזאגט, די וועלט זאגט אז עס איז גוט איינשלאפן מיט מעשיות, איך זאג אנדערש פון די וועלט, די מעשיות וואס איך דערצייל דאס וועקט אויף א מענטש פון שלאף, עס ברענגט צוריק א מענטש צום אייבערשטן, עס וועקט אים אויף פון זיינע דמיונות, הייבט אן טראכטן די אייבערשטער איז דא, איך קען דאך בעטן דעם אייבערשטן יעדע זאך. לאמיר לערנען א קליינע מעשה, ממש צוויי דאפן, צוויי דריי דאפן, מעשה אמאל איז געווען א קעניג, און די קעניג האט געהאט א חכם, האט די קעניג געזאגט פארן חכם, איך ווייס דאך אז ס'איז פאראן אן אנדערע קעניג וואס ער חתמ'עט זיך אונטער אז ער איז א גרויסע גיבור און א איש אמת און א עניו, א אמת'ע מענטש און ער האלט נישט פון זיך. א גיבור ווייס איך אז ער איז א גרויסע גיבור, ווייל ארום זיין לאנד, ארום זיין מדינה, גייט ארום א ים, א וואסער, און אויפן ים שטייען שיפן מיליטער, מיט באמבעס, מיט שיסערס, און לאזן נישט אנקומען צו אים. אוודאי איז ער א גיבור. און פון אינעווענדיג פונעם ים איז דא א גרויסע זומפ ארום די מדינה, און ס'איז נאר דא איין קליינע וועג, וואס גייט נאר איין מענטש קען נאר גיין אויף איין מאל דארט דורך, און דארטן שטייט מען אויכעט מיט שיסערס מען שיסט מיט ביקסן און מיט באמבעס, און אז איינער קומט מלחמה האלטן שיסט מען מיט די מיט די הארמאטעס, קען מען אהין נישט אנקומען, אבער דאס אז ער חתמ'עט זיך אונטער דף ק"י, קוקט אריין די לשון פון הייליגן רעבן, אבער דאס וואס ער חתמ'עט זיך אונטער אז ער איז א איש אמת, און א עניו דאס ווייס איך נישט, וויל איך זאלסט מיר ברענגען א בילד פונעם קעניג, ווייל דער קעניג האט געהאט ביי זיך אלע בילדער פון אלע בילדער פון אלע קעניגן, אבער די בילד, די פיקטשער, די פארטרעט, פון דעם קעניג וואס ער חתמ'ט זיך אונטער אז ער איז א גיבור, א איש אמת און א עניו, האט זיך נישט געפונען ביי קיין שום קעניג, ווייל דער קעניג איז באהאלטן פון מענטשן, ער זיצט אונטער א פירהאנג, און ער איז זייער ווייט פון די מענטשן פון די מדינה. אזוי האט דער קעניג געבעטן דעם חכם, איך וויל זען א בילד פונעם קעניג וואס ער חתמ'ט זיך אונטער אז ער איז א גבור און א חכם און א איש עניו, מ'דארף קוקן, קוקטס אריין די לשון פון רעבן, ס'איז די לשון אליינס, ווען מ'לערנט די מעשיות פון רעבן איז דאך אזאנע סגולות, דער רבי האט געזאגט נאך א זאך אויף די מעשיות, אז די וועלט זאגט אז דורך מעשיות ווערט א פרוי נישט טראגעדיג, מ'הייבט נישט, מ'ווארט נישט קינדער, מ'באקומט נישט קיין קינדער, איך זאג אז די מעשיות איז מסוגל פאר קינדער.

דא בחורים ס'האבן שכל יעדע מאל זיי זעהן אז מ'דארף א בעל תפילה לויפן זיי צו צום עמוד, דער רבי זאגט א סגולה פאר קינדער צו גיין צום עמוד, איך דארף ווארטן צו זיין א רחמנות און זיין די צען יאר נאך די חתונה און דאקטורים קענען מיר נישט העלפן דעמאלטס זאל איך גיין זוכן סגולות? א סגולה אין ספר המידות, נו איך דארף נישט אז מ'שיקט מיך צו, מ'שיקט מיך צו צום עמוד דא אין היכל הקודש, זאגט דער רבי יא קענסט דעם סגולה? וואס איז די לשון? וואס זאגט דער רבי וואס האנדלט? וואס זאגט דער רבי אין ספר המידות? נישט געוואוסט פון דעם סגולה? איך גיי אלץ צו צום עמוד. דער גבאי שיקט מיך צו דא יעדע וואך צו קבלת שבת, שחרית. די ראש ישיבה וויל צוגיין? זאג איך אויב דו ווילסט קען איך צוגיין און דו שיקסט מיך צו. אלע וואס קומען מיר זאגן שכוח זאג איך זאג מיר נישט קיין שכוח זאג שכוח ווער ס'האט מיך צוגעשיקט. דער רבי זאגט אין ספר המידות אות ס ג, שיסן מיט א פייל און בויגן לג בעומר איז א סגולה פאר קינדער, גם התפילה שמתפללים לפני העמוד בנגינה, אה בנגינה, ס'נישט סתם צוגיין צום עמוד, מיט א מיט א געשמאק מיט א ניגון. איז סגולה לבנים, האסט געוואוסט פון דעם סגולה שי'. ספר המידות. צוגיין צום עמוד, דאווענען שיין מיט א ניגון, זאגט דער רבי איז מסוגל לבנים. האסט געוואוסט פון דעם. דו ביסט דאך א ברסלב'ע בחור, האסט געלערנט אין ברסלב? נו, וועסטו וויסן, וועסטו הערן גוט וואס איך זאג דיר שוע. מען קען זיין אין ברסלב, און זיך פאררופן פאר א ברסלב'ע, און זיין פון אונזערע לייט, און גארנישט האבן קיין שום שייכות מיטן רבין. מען דארף לערנען דעם רבינ'ס ספרים. ווי זאגט מען עלערדזשיק? און ווי זאגט מען אין ארץ ישראל עלערדזשיק? עלערגי? ס'דא מענטשן וואס טרינקען מילך און זיי טארן נישט האבן, איך בין אלערגי צו ברסלב'ע. ממש באמת, ממש א ברסלב'ע חסיד, ברסלב'ע חסיד, וואס ביסטו א ברסלב'ע חסיד? אז דו קענסט זאגן אז דאס איז נישט ברסלב און יענץ איז נישט ברסלב, און דעם דארף מען אוועק ווארפן פון ברסלב, דאס איז ברסלב? ביסט איין מאל מסיים געווען ספר המידות? צוויי מאל מסיים געווען ספר המידות? בחורים דא אין ישיבה ענדיגן יעדע חודש ספר המידות. פֿינף דפים יעדע חודש ספר המידות אויסעווענדיג יעדע זאך וואס איך דארף אז געלט קינדער דער רבי זאגט אין ספר המידות מתפללים אז מען דאווענט פאר די עמוד דאכט זיך מיר אז דער רבי זאגט אין ערגעץ א פלאץ אמאל געהערט די ברסלב'ע רעדן דאכט זיך מיר אז דער רבי זאגט אין ערגעץ א פלאץ וויפיל ספרים האט דער רבי איבערגעלאזט פֿינף ספרים

דאס ווייסט ער אז היכל הקודש איז נישט ברסלב, דאס איז קלאר אז עס קיינעם נישט געהאלטן פון מוהרא"ש, אבער דאכט זיך מיר, וואס האסטו מורא דורך צו לערנען די רבינ'ס ספרים? וואס דארף איך זקנים? קוק וואס די רבי זאגט, וואס דארפסטו זקנים? האסט שוין אמאל געטראפן א זקן? קיינער האט דיר נאכנישט געזאגט אז עס איז נישט די רבי'ס זאך? אז היכל הקודש איז נישט די רבי'ס זאך און שיק איז נישט די רבי'ס זאך? יא, עס איז קיינעם נישט געהאלטן פון אים. ווער דארף די זקנים? ווער דארף דיך בכלל? נעם די ספר המידות לערן עס, זאג עס פאר אלע בחורים, די פרישע מקורבים זענען מקנא, ער איז א ברסלב'ער, ער געדענקט נאך ווען מ'איז געפארן אויף אומאן ווען ווען ס'איז נישט געווען קיין בית כסאות, נו וואס ביסטו מער פון מיך? ברוך השם איך קום אויף אומאן ווען ס'איז דא בית כסאות, נו וואס? זאל איך גיין שטיין אזוי ב ב ב ב ווי זאגט מען עס בשאק? ב ב בהלם ווי זאגט מען עס ב ה וועסט אלץ קוקן אין אומאן דא עפעס א איד אויף אויף פושקינא ער שטייט און און ער איז מסביר אז ער איז נאך געפארן און אלע פרישע מקורבים שטייען מען קוקט אויף אים ווי א ווי ווי ווי ווי קיען וואס קוקסטו אויף אים איך בין יעצט געקומען צו די רבי איך האב עפעס פארפאסט איך קום יעצט צו די רבי'ס ציון איך גיי יעצט זאגן די תיקון הכללי

גייט עס איבער איינמאל ווען מען קומט אן צו א שטיקעלע בעט מען דעם אייבערשטן הייליגער באשעפער איך וויל אויך זוכה זיין צו דעם, הייליגער באשעפער איך וויל אויך זוכה זיין צו דעם, על כל פנים איך וויל נישט פארקריכן דא, דער רבי האט געזאגט אין אין אין די וועלט זאגט דורך מעשות ווארט מען נישט קיין קינדער, איך זאג אז סיפורי מעשיות איז מסוגל, אינטערעסאנטע זאך איך וועל ענק פארציילן וואס איך האב געהאט נאך די חתונה, איך האב נאכנישט געווען מקורב איך האב נאכנישט געוואוסט איך האב אלץ איך האב אלץ ליב געהאט ברסלב'ע חסידים, און ווייסט דאך שוין יצר הרע קומט צו א פרישע קאפל מסתמא וועסטו נישט האבן קיין קינדער אזוי גלייך וואס ווען ווי כ'האב נאך קוים חתונה געהאט נאר מען זעהט דאך למעשה אז אלץ די נעגעטיוו די נעגעטיוו ס'האקט אין מענטש למעשה איז דאך דא מענטשן וואס האבן נישט קיין קינדער סאו אפשר גייסטו זיין פון די איינס ס'איז ניטאמאל א פראצענט נישטא קיין פראצענט פון מענטשן וואס האבן נישט קיין קינדער אבער אפשר גיי איך יא האבן קינדער ניין דאס טראכט ער נישט.

נע, לא מתאים לי, נע, דאס איז נישט פאר מיר, ס'נישט אהער, ס'נישט אהער, ניין, ניין. שוין דרייסיג, כ'הער, איך בין שוין מסכים צו נעמען יעדן איינעם, אבער דאס איז נישט קיין שידוך בכלל, דאס איז נישט קיין שידוך. ביסט שוין פערציג, טראגט אים אן א שידוך, זאגט ער פארן שדכן. איר מאַמע האָט מיך נאָך אָנגעטראָגן. איר מאַמע, האָב איך איר געזאָגט, כ'זאָל נעמען איר טאָכטער? כ'בין געװען אַכצן יאָר, מיך אָנגעטראָגן די מאַמע. כ'זאָל גײן נעמען די טאָכטער? נע, עס איז נישט קײן משפּחה. פֿאַר װאָס איז נישט קײן משפּחה? װײַל בײַ זײ גײט מען מיט די, מיט די, מיט די, מיט די, מיט די היט אַזױ, מיט דער רעכטער זײַט, מיט דער לינקער זײַט, מיט דער פֿאָדערשטער זײַט, מיט דער אונטערשטער זײַט. נו, װאָס איז משנה? װאָס איז משנה? אױף דעם קוקט אַ ייִד. אויף דעם קוקט מען ביי א שידוך? נע, און כ'ווייס נישט וויאזוי גייט מען דארט, איך זוך מיר אזא סארט א בעל הבית'ישע, א דאס אהער, אהין, מאך א שידוך, אבער אלץ די קאפ גייט אפשר וועל איך נישט האבן קיין קינדער, אפשר, און אזוי האט זיך די יצר הרע אריינגעכאפט ביי מיר אין שטוב, כ'שעם מיך צו דערציילן מעשות אבער איך טראכט אלץ, אן דעם רעבן, וואס קענסט, וואס קענסטו באשולדיגן דעם מענטש?

געזוכט סגולות, כ'האב געזוכט סגולות, סגולות, ענדליך טרעף איך א ברסלב'ער, געהאט א ברסלב'ער חבר, זאגט ער מיר, נו, נישט רעדן ביי די שיעור, ס'שטערט מיר, זאגט מיר א ברסלב'ער חסיד, ס'איז דא א סגולה, נעם א סיפורי המעשיות, לערן עס, האב איך זיך געקויפט צוויי סיפורי מעשיות, און מוצאי שבת האב איך געמאכט א שיעור מיט מיין ווייב, מלוה מלכה, אויך געזען א סגולה פון מלוה מלכה, אלע סגולות וואסערע סגולה איך האב נאר געזען אין ספר המידות, איינער זאגט מיר ס'דא אסאך סגולות פאר קינדער אין ספר המידות, אלע סגולות, נאך א סגולה, איך האב אפילו געזען א סגולה אין ספר המידות אז א פרוי וואס קען נישט טראגעדיג ווערן זאל קוקן אויף די מוהל מעסער נאך א ברית מילה ווען ס'איז נאך אנגעשמירט מיט בלוט, פאר די מוהל, בין איך אמאל צוגעגאנגען ביי א ברית ביי א משפחה, כ'האב געוואוסט מיין ווייב איז דארט. און איך פרעג דעם מוהל צו איך קען נעמען די מעסער פאר ער וואשט עס אפ, וויל עס ווייזן פאר מיין ווייב, זאגט ער מיר פארוואס? א מוהל מעסער איז א טייערע זאך, אסאך מאל איז עס זילבער, זאג איך אים ס'איז א סגולה פאר קינדער, זאגט ער מיר אקעי אבער ברענג עס צוריק, געב אכטונג אויף דעם, שוין בין איך געגאנגען א זייט, מיין ווייב זאל קוקן אויף דעם, וואס? אלע סגולות? וואסערע סגולות פון א צדיק? סגולות פון צדיקים? ברוך השם די אייבערשטער האט געהאלפן, ברוך השם די אייבערשטער האט מיר געהאלפן, אבער איך זאג עס פאר ענק אז מען לערנט סיפורי מעשיות דא אין ישיבה, קוק אריין אין די נוסח פונעם רעבען, דאס איז די לשון פון רעבען, רבי נתן, דעמאלטס איז נישט געווען קיין רעקארדערס, ווי הייסט א רעקארדער? א אפ, כאפ אפ נו. מקליט, נישט געווען קיין רעקארדער. רבי נתן האט געהאט אזא מח, דער רבי האט געקענט פארציילן א לאנגע מעשה פון כמה שעות, ער האט עס געקענט נאכדעם אפשרייבן יעדע ווארט, עס איז עפעס אזא, נו ווי הייסט עס, אזא מח, א פאטאגראפיע קאפ. ס'טייט אין אבות, בור סיד שאינו מאבד טיפה, איינער פון די תלמידים פון, די תנא האט זיך בארימט מיט זיינע תלמידים, דאס איז א א א א א א. לייגסט אריין געווענליך וואסער אין א גרוב, ס'פארלירט, לייגסט אריין וויין אין א גרוב, בור סיד, א באשמירטע. רבי נתן האט אפגעשריבן דעם לשון און דער רבי האט געבעטן רבי נתן דרוק עס אין אידיש, אזוי זאלן עס אלע קענען לערנען. דער חכם איז געגאנגען אין די מדינה, און דער חכם האט זיך מיישב געווען אז מען דארף וויסן, דער חכם האט זיך מיישב, דף ק, דף קי, דער חכם האט זיך מיישב געווען אז מ'וויל וויסן די זאך פון א מענטש, פון די לאנד, דורכדורך וואס קענסטו עס וויסן? זאג עס אלץ פאר בחורים, דו ווילסט וויסן ווער איז א גוטע חבר? איינער גייט מיט א רעקל? איינער גייט מיט א וואלענע ציצית? קען זיין פארדארבן פון אינעווענדיג אזוי, מיט די ציצית אינדרויסן אזוי, וויאזוי קענסטו וויסן ווער איז א גוטע חבר? אברמי, פון די פון די ווערטלעך. קאטאוועס הייסט עס אין רוסיש אידיש קאטאוועס, הערסט צו א מענטש'ס ווערטלעך, פון זיינע ווערטלעך קענסטו ארויסהאבן דעם מענטש. יא, ער ווערטלט זיך אויף צדיקים, ער ווערטלט זיך אויפ'ן אייבערשטן, זיין אמונה, זיין יראת שמים, ער ווערטלט זיך ניבול פה, אוי דאס איז שוין גאר שמוציג, דאס איז שוין אנגעפילט מיט ניאוף. ער ווערטלט זיך אויף יענעמ'ס חשבון, אה, שלעכטע מידות. וויאזוי קענסטו וויסן א זאך? דורך די דזשאוקס. האט דער חכם געטראכט, ער דארף קוקן אין די לשון, האט דער חכם זיך מיישב געווען אז מען דארף וויסן די זאך פון די מדינה, וויאזוי די מדינה פירט זיך. דורך וואס קען מען וויסן די זאך? דורך די דזשאוקס. דורך די ווערטלעך פון די מדינה, ווייל אז מען באדארף וויסן א זאך מוז מען וויסן די די די דזשאוקס, ווייל עס איז פאראנען כמה, כמה'ערליי ווערטעלעך, דף קי"א עס איז פאראנען איינער וויל טאקע יענעם טשעפענען מיט זיינע ווערטער, א מענטש געט א זאג א ווארט, מען וויל אים פליקן, און יענער קוקט זיך ארום, יענער פרעגט זיך וואס האט מיר וויי געטון, יענער וויינט, זאגט ער ניין, איך האב געמאכט א דזשאוק, איך טרייב קאטאוועס. כ'טרייב קאטאוועס, כ'מאך ווערטלעך. אזוי ווי ס'שטייט אין פסוק, כמתלהלה היורה זיקים, א מענטש האט א גאן און ער שיסט, און נאכדעם ווען ס' ווען ס'טרעפט יענעם אין הארץ, אוי כ'האב געמאכט א דזשאוק, הלא מצחק אני. נו, וואס הייסט וואס הייסט וואס הייסט האסט געמאכט א דזשאוק? ביסט דא א ביסט באורד. ווייסט די ענגלישע ווערטער וויאזוי מען רופט בענק? באורד. משועמם. משועמם? באורד. א בחור ישיבה זעט א בחור וואקט ער כאפט נישט ער געט א שטעק ארויס די פיס יענער דרייט זיך איבער און אויב ס'איז גארנישט געשען אויב יענער דארף אריינגיין אין שפיטאל יעצט ער האט זיך אריינגעהאקט די קאפ אין א טיש אדער עפעס ניין איך האב געמאכט א דזשאוק איך האב גארנישט געמיינט איך האב געמאכט א דזשאוק איך האב געמאכט א דזשאוק ביסט א חיה ביסט א שד דאס איז נישט קיין דזשאוק וואס מ'מאכט מיט א מענטש טשעפענען א מענטש וויי טון א מענטש איך האב נאך אזאנס נישט געהאט זייט די ישיבה שטייט איך האב געדארפט אוועק שיקן צוויי בחורים פון ישיבה האט ער פארציילט צוויי בחורים איז געגאנגען דא פורים צו איינעם אנגעכאפט ארויס געשטופט פון בית מדרש כאילו אים טאטע מיט אזא שלייער מיט אזא פנים אז יענער טשעפעט דעם ראש ישיבה אויסגייענדיג עזות פנימ'ער א חשוב'ע איד א ברסלב'ע חסיד תלמיד חכם מענטש לערנט און דאווענט נו ער מוז נישט האלטן ווי מיר איך מוז נישט האלטן ווי אים דו גייסט צו א מענטש, דו שטופסט אים ארויס פון בית מדרש, דו טשעפעסט דער ישיבה, איך האב דיר געבעטן זאלסט דיך אננעמען פאר מיר? איך האב געבעטן זאלסט דיך אננעמען פאר מיר? דו ווילסט דיך אננעמען פאר מיר? קענסט נעמען א משניות, זאגן משניות. זייט די ישיבה שטייט האב איך עס נאכנישט געהאט. ניין, זיי קומען יעדן טאג צוריק, געבעטן איך קען צוריקקומען זאגן אוועק פון דא? עזות פנים לגיהנום, דער רבי האט געזאגט איך קען יעדן איינעם העלפן, אויסער. קענסט דעם דיבור פון רבי'ן? אויסער אן עזות פנים? א עלטערע מענטש רעדט צו א עלטערע מענטש, אפילו א יונגערע מענטש, א עלטערע מענטש, א איד שוין מיט א ווייסע בארד, א מענטש וואס לערנט און דאווענט, ער האלט אנדערש פון מיר, נו ער טשעפעט מיך, ווער האט דיך געפרעגט? ווער האט דיך געבעטן זאלסט דיך אננעמען פאר מיר? כ'מוז פארשיקן. טשעפעסט? נע, איך האב נאר געמאכט א דזשאוק, ס'איז נאר געווען פורים. נישט דא די דזשאוקס. טשעפען א צווייטן מענטש? ביסט א עזות פנים, עזות פנים לגיהנום, א לשון המשנה, עזות פנים לגיהנום. איך האב דיר געבעטן זאלסט דיך אננעמען פאר מיר? איך פרעג דיר. כ'האב דיר שוין פארציילט וואס איז געווען, ס'איז געווען א ברסלב'ע חסיד געזיצן אין בית מדרש דארט איז געווען א מסנגד א א מנוול, איינער וואס רעדט אויף צדיקים מוז זיין א שמוציגע מענטש, ער קען גיין אנגעטון מיט אלע שמונה בגדים און ער קען גיין אנגעטון מיט ווייסע זאקן און פעפיטע הויזן, און אין ירושלים קען ער גיין מיט א קאפטן, אויב א מענטש רעדט אויף צדיקים פון פריערדיגע דורות מוז ער זיין א בעל עבירה, איי ער זעט דאך אויס פרום, וועסטו געוואר ווערן אין לעבן שיינע זאכן, וועסטו געוואר ווערן אין לעבן, איך בין געווען א אינגערמאן האבן מיר אנגעקומען צו מוהרא"ש, מוהרא"ש פלעגט רעדן אז א מענטש רעדט אויף די ספרים איז ער א נואף, א בעל עבירה, כ'האב עס געגלייבט, ס'איז מיר געווען שווער צו גלייבן, וואס הייסט די די, וואוילע מענטשן, במשך די יארן מען הערט נאך מעשות און נאך מעשות און נאך מעשות. באלד וועסטו הערן דער דער לויפט נאך קינדער און דער לויפט נאך בחורים און דער איז א מנוול און דער איז א א קראנקער מענטש אה מיט די שמונה בגדים וועסטו געוואר ווערן עס איז ביטער ביטער ביטער ביטער קענסט זיין א קענסט געבן דרשות און קענסט געבן שלש סעודות תורות און קענסט זיין א פלעינע מנוול פשוט'ע מנוול רעדסט אנפאנג האב איך עס געשפעט ס'איז א שרעקעדיגע זאך זאגט מוהרא"ש אויב איינער רעדט אויף ספרים וואס איז מגלה די אמונה מוז זיין אז ער איז א בעל עבירה ווי קען עס זיין ס'איז דאך א חסידישע איד כ'ווייס ס'איז דאך ערליכע אידן נו נו אבער מיט די צייט מיט לעבן וועסטו שוין זעהן וואס ס'איז ס'הייסט דו טשעפעסט א צווייטן ס'הייסט דו טשעפעסט א צווייטן דו רעדסט אויף א צווייטן. איז געווען א ברסלב'ע חסיד וואס דארט איז געווען א מסנגד וואס פלעגט רעדן אויפן רעבן כל דבר אסור ממש גערעדט און דער ברסלב'ע חסיד איז געזיצן מיט זיין משניות און ווייטער גורס געווען פרקים משניות, האט זיך נישט וויסענדיג געמאכט קומט צו איינער צו אים זאגט איך פארשטיי אייך נישט ווען איינער זאל עפענען א מויל אויף מיין רעבן וואלט איך נישט געבליבן שטיל זיצן און זאגן תהלים און זאגן משניות, איך וואלט אים געגעבן, וואלט אים צובראכן די ציינער, וואס זיצטו אזוי דא, נעם דיך אן. זאגט אים דער ברסלב'ער חסיד זייער שיין, מוהרא"ש האט פארציילט די מעשה, קוק, אז מען רעדט אויף דיין רבי, דו מוזט דיך אננעמען פאר אים, ווייל מען ווייסט נישט צו מען קען אים, איך ווייס נישט צו דיין רבי קען מען אין הימל אויבן, צו מען וועט זיך אננעמען פון הימל, דער הייליגער רבי אז מען רעדט אויף אים, ווי איך דארף זיך נישט אננעמען פאר אים אין הימל, אין הימל דער אייבערשטער ווער ס'רעדט אויף צדיקים באקומט נאכדעם א שטראף, פריער שפעטער באקומט ער אזא שטראף דער אייבערשטער זאל אפהיטן, און מען ווייסט נישט נאכדעם ס'גייט נאכדעם שטראף שטראף שטראף, דער מענטש איז א געשטראפטער א גאנץ לעבן און וואס ער טוט נאר דארף ער נעבעך ליידן, איך דארף זיך נישט אננעמען פאר מיין רעבן, איך בין דאס דאס בין איך געקומען אין היכל הקודש, איינער רעדט אויף איינער רעדט אויף מיין ראש ישיבה איינער רעדט אויף, וואס איך איך. צוגיין צו א צווייטן מענטש וויי טון א מענטש, צוגיין צו א צווייטער מענטש שטופן א מענטש, זאגן א שלעכט ווארט פאר א מענטש, דאס איז א שפיל מיט פייער, דאס איז א שפיל מיט פייער, בכלל וויי טון א צווייטע איד, א מענטש דארף זיין אזוי, אזוי בעטן דעם אייבערשטן, אזוי אזוי סענסעטיוו, ווי זאגט מען אויף אידיש נו, סענסעטיוו. רגיש? א מענטש דארף זיין אזוי רגיש פאר דעם? נישט וויי טון א מענטש, נישט וויי טון א בחור אין ישיבה. אנשי שלומינו פרעגען מיך אין ישיבה האסט עפעס א גוטע בחור פאר מיין טאכטער? וועם גיי איך נעמען? ווער ס'גייט מיט די גרעסטע פאות? ווער ס'גייט מיט די גרעסטע קאפל? ווער איז א גוטע בחור? ווער ס'גייט נישט אין שאוער ווער ס'שטינקט?

דו באגריסט יעדן איינעם אין ישיבה? יא צו ניין? דו דו ווילסט א שידוך דא פון אנשי שלומינו? נישט דו זאלסט עס טון פאר דעם אבער וואס סאו דו האסט דיין דאס איז מיין סארט בחורים די פאות גייט ביז דא די ציצית גייט ביז דא די סארט שיך די סארט הויזן די אנדערע איז נישט מיין מיין מיין ס'איז נישט מיין גאטונג. נישט מיין סטייל, ניין, דאס איז ברסלב'ער חסידים, דער רבי זאגט לעתיד לבוא משיח וועט קומען וועלן אלע זיין ברסלב'ער, וואס האט דער רבי געמיינט צו זאגן מיט דעם? ס'זאל זיין א שטארקע פארטיי, אזוי ווי דיין פארטיי, ס'זאל זיין, וועט זיין צען שטאק פארענטשעס, צוועלף שטאק פארענטשעס, פופצן שטאק פארענטשעס, ניין, לב בשר זאגט דער רבי, א גוטע הארץ, א ווייכע הארץ, א אידישע הארץ, א פארגינערישע הארץ. כ'מיין אין ארץ ישראל נוצן זיי אויך די ווארט, זיי האבן נישט געטראפן קיין ווארט אויף דעם, פארגין, לפרגן, לפ. ס'דא ווערטער וואס אין ארץ ישראל זיי האבן נישט די משכילים וואס האבן געמאכט די שפראך האבן נישט געקענט אויסטרעפן א ווארט, האבן זיי געמוזט נעמען אפאר אידישע ווערטער אריינלייגן. לפרגן, צו פארגינען, פארגינען א צווייטן. הארץ פאר א צווייטן. ס'איז דא די ישיבה שטייט פופצן יאר. אזאנס האב איך נאכנישט געהאט. וועם שיק איך אוועק בדרך כלל פון ישיבה מנוולים. אז א בחור א בחור קומט מיר זאגן אז דא א בחור לויפט מיך נאך און כאפט מיך אן. זאג איך אים קום הער, איינס, צוויי, דריי.

נישט דא, דא קענסטו נישט, דא דארפסטו נישט זיין. נישט קיין חילוק, נישט קיין נפקא מינה ווער דו ביסט, וואס דו ביסט, ווי חשוב דו ביסט, וויפיל געלט דו האסט. מהרא"ש האט מיר געזאגט די איין, מהרא"ש האט געזאגט מיר די איין זאך זאלסטו אכטונג געבן אז דו זעסט א בחור איז נישט מסודר, ניבול פה, לויפט נאך בחורים, ארויס. די איין זאך זאלסטו אכטונג געבן. נישט קיין קראנקע, סתם געזונטע בחורים וואס ווילן חתונה האבן, אויפשטעלן שטובער, ווארטן אויף חתונה האבן.

נאך א ליידיגע פלעצער? די מנוולים זוכן אלץ זיך א ליידיגע פלאץ ווי אפשר דו קומסט אין בוידעם אפשר וועסטו קומען פון דרויסן אדער די אלע ישיבות וואס זענען מחוץ לעיר קום אין די זייט קום אין די זייט פארוואס אה גיימיר נאכלויפן א פייגעלע ס'דא עפעס א שיינע פייגל אין וואלד מ'גייט עס נאכלויפן אה קענסט אליינס גיין ניין ניין קום מיט מיר אליין לאמיר נעמען לאמיר ברענגען נאך א בחור ניין ניין איך מיט דיך איך מיט דיך. און ווער רעדט נאך אז ס'איז אזוי קראנק, דאס טוט זיך אין ישיבות, מען געבט געלט פאר בחורים, דא האסטו געלט איך זאל דיך קענען אנכאפן, אזאנס דא נישט דא קיין פלאץ פאר דעם. אבער יעצט האב איך געהאט א צווייטע מעשה, אז א בחור זאל זיין עזות פנים, ארויסשטופן א מענטש אין בית מדרש, וואס? דו נעמסט דיך אן פאר מיר? דו טשעפעסט א צווייטן איד? ניין, עזות פנים לגיהנם, דער רבי זאגט יעדעם קען איך העלפן חוץ עזות פנים, וואס איז דאס עפענען דעם מויל פאר א צווייטן איד?

מיך האט עס נישט אינטערעסירט, מען איז געקומען צו מיר און געזאגט אז ס'איז נישט דעם רבי'נס זאך, איך דארף נישט דעם רבי'נס זאך, ס'איז מיר גוט, ס'איז נישט ברסלב, איך דארף נישט ברסלב, מהראש איז א הער, ס'איז מיר גוט, מהראש קען זיין וואס ער וויל, וואס ער וויל זאל מהראש זיין, איך נעם זיינע ספרים און ס'ברענגט מיך צום אייבערשטן, מער פון דעם דארף איך נישט.

נו, אינטערעסירט מיך נישט. איך זאג עס גייט ביי דיר. נישט דא קיין אננעמען. פארענטפערן. אננעמען? וואס פארענטפערן? וואס אננעמען? ווילסט דאך אננעמען. ווילסט דאך אננעמען. גיי, גיי מפרסם נאך אביסל פאר נאך בחורים זאלן הערן, הערן די שיינע שירים. נאך בחורים זאלן הערן אז דא, זיי קענען זיך צוריק קערן צום אייבערשטן. נאך איינער זאל וויסן אז ס'איז דא א וועג פאר דיר. אז דו ווילסט זיין א ערליכע איד, גיי יעדן טאג, בעט דעם אייבערשטן, הייליגער באשעפער, איך וויל זיין א ערליכע איד. יעדן טאג, פרוביר עס אויס יעדן טאג, הייליגער באשעפער, איך וויל זיין א ערליכע איד, ס'מיר אזוי שווער, הייליגער באשעפער איך קען נישט, איך ווייס נישט וואס צו טון, איך בין אזוי, איך בין אזוי פארשמירט, איך ווייס נישט וואס צו טון, אינדרויסן זע איך אויס, אינדרויסן מיינען אלע אז איך בין, איך ווייס נישט, איך בין אזוי ווייט פון דיך רבונו של עולם, האב אויף מיך רחמנות, ווי לאנג נעמט עס, אפאר מינוט, אפאר סעקונדעס?

ער קען יעצט דורכגיין א גאנצע ווינטער זמן, אהובי ידידי, אפשר זאגטו מיר וואס האט איר געלערנט חשוון כסלו טבת שבט אדר? זאג מיר! נעם אלע דיין גאנצע כיתה פון דיין פריערדיגע ישיבה, וואס האסטו געלערנט דעם זמן? נפשי בשאלתך, רוף אן דיין כיתה, טו עס נישט אבער איך זאג דיר אזוי ווי איך, ס'איז א שאד די צייט אבער פרעג דיין גאנצע כיתה, וואס וואס הייסט א געהעריגע ישיבה, געהעריגע ישיבה, וואס האט איר געלערנט? חשוון, כסלו, טבת, שבט, אדר, מען בענטשט יעצט ראש חודש ניסן, פינף חדשים, וואס האסטו געטון? צוואנציג וואכן, גאנצע צוואנציג וואכן, און ברוך השם, דער רבי האט א וועג פאר מיר, ווייסט וואס איך האב געטון די פינף חדשים, איך האב געענדיגט פינף מאל משניות, פינף מאל משניות, ווייסט וואס מיינט פינף מאל משניות? דא אידן מיט ווייסע בערד גייט שוין באלד אוועק פון דער וועלט, האט שוין א ערד גראך, שמעקט שוין פון דער ערד, ווייסט די מענטשן וואס ער וואקט שוין אזוי, קוקט שוין נישט אויף קיינעם, נאך קיינמאל נישט געענדיגט אין זיין לעבן א מסכת משניות, א סדר משניות, ששה סדרי משנה מאן דכר שמיה ווער רעדט פון דעם. א מחיה איך האב געטראפן א דרך הלימוד, איך זאג משניות א מחיה, איך ווער נאנט צום אייבערשטן, ס'וואשט מיך אויס, ס'בליעטשט מיך אויס, א שארפע שארפע בליעטש, א שארפע קעמיקל וואס נעמט ארויס א ווייסע העמד אז ס'כאפט א שמוץ.

געטראכט עבירות, געהערט עבירות, גערעדט עבירות, געטון, פוגם געווען בברית, נעם א משניות און זאג משניות, ס'וואשט מיך אפ, ס'ברענגט מיך צום אייבערשטן. שטייט ווערטער אין תיקוני זוהר וואס מ'קען אפילו נישט זאגן ברבים, אפילו א מענטש האט געטון.

נו דאס איז משניות, גייט צו נאך א בחור עס מזכה זיין אים, ער וויל נישט, ער שרייט מען דארף עס צורייסן ווייל אזוי האט מען אים געזאגט אין שטוב, גיי ווייטער ס'איז א שאד די צייט, קלאפסט אריין אין שטובער און איינער זאגט זיך מחיה מיט דעם, אנדערע זאגט דיר גיי ענטפער נישט חס וחלילה, חס וחלילה ענטפערן, אז א מענטש וויל דיך אטעקן דעמאלטס דארף מען זיך. ווען א מענטש וויל אז דו ביסט אין א סכנה, דעמאלטס קענסטו אויפשטיין פאר דיר. ווען דער מענטש זאגט דיר ווערטער, זאג. זאג ווערטער, נו. דער מענטש איז רבי נתן, ער גייט דאך שוין הפצה באלד פערציג יאר, וויפיל יאר? מער? מער ווי פערציג יאר, פון ווען? יא, פון מ', פון תש"ם. כ'בין געווען ס' א אין פארק דרײַ און פֿערציק יאר ס'דארט ער האט מעשיות דיר צו פארציילן וואס ער געדארפט ער געדארפט שלאגן אז מען האט אים אנגעפאנגען א טעפ האט אים אנגעפאנגען שלאגן אבער סתם ער געזאגט מאכט זיך נישט וויסענדיג גייט ווייטער האט ער געזאגט האט ער געשריגן נו וואס זאל איך יעצט טוהן ווען דו גייסט אין גאס און א הונט בילט ווערסטו אויסער זיך. אז די הונט וויל דיך אטעקן, ער וויל דיך בייסן, דעמאלטס דארפסטו זען וואס דו קענסט טון, סתם ארשטיקן. סתם אזוי, שריי, ביל, גיי, לויף מיך נאך, וואס וואס איז משנה? טו נישט, דאס איז דאס איז דא אין די מעשה. ס'איז געווארן שפעט שוין, איך ווייס נישט, איך וועל ענדיגן די מעשה. אז ס'איז דא מענטשן וואס זוכן, ס'איז פאראן איינער, דו קוק אן די לשון דף קי"ד, ס'איז פאראן איינער וואס ער מיינט טאקע אויף קאטאוועס, אבער מיט דעם אלעם ביסטו מזיק אנדערע. האסט טאקע נישט געמיינט שלעכטס. און אזוי איז פאראנען אסאך סארטן ווערטלעך, ס'איז פאראנען אין אלע מד. יעצט זאגט ער ס'איז פאראנען אין אלע מדינות איין מדינה, וואס די מדינה איז כולל אלע לענדער, ארץ ישראל, דאס איז די כולל, און אין די מדינה אין ארץ ישראל אליינס איז פאראנען א שטאט ירושלים וואס די שטאט איז כולל אלע שטעט פון די מדינה, וואס זי איז כולל אלע מדינות, און אין די שטאט איז פאראנען איין שטוב, דאס גייט ארויף אויפן בית המקדש. וואס זי איז דאס איז די גאנצע די גאנצע תכלית פון די וועלט כולל אלע שטובער פון גאנצע שטאט וואס די שטאט איז כולל אלע מדינות די מדינות און דארט אין די שטוב איז פארהאן א מענטש וואס די כהן גדול וואס ער קומט אריין וואס די וואס ער כולל די גאנצע שטוב די שטוב איז כולל אלע שטובער בקיצור וכו' און דארט איז פארהאן איינער וואס ער מאכט לצנות פון די קאטאוועס פון די גאנצע מדינה דאס איז א פלא'דיגע זאך קען זיין ביים הייליגסטן פלאץ און אויך זאלסטו אויך וויסן אז דארט איז אויך דא א נסיון, דארט איז אויך דא די קליפות שטייען דארט און זיי קענען דיך דארט אויכעט אראפווארפן אין בית המקדש ביים הייליגסטן פלאץ, האט דער חכם מיט זיך מיטגענומען זייער אסאך געלט, און ער איז אהין געגאנגען און ער האט געזען אז מען מאכט דארט אלע סארטן געשפעט און קאטאוועס האט ער פארשטאנען פון די דזשאוקס אז די גאנצע מדינה איז איין שטיק ליגנט, ווייל ער האט געזען מ'מאכט געשפעט, מ'נארט אויס מענטשן אין ביזנעס, און נאכדעם קומט מען זיך מ'מאכט זיך כאילו מ'גייט צו א בית דין, מ'גייט צו א דזשאדזש, און דארט איז אויך ליגנט, מ'נעמט שוחד, גייט ער צו א אנדערע, דארט איז אויך ליגנט, אלץ געווען, אלץ געווען ליצנות, און מ'שטעלט אן זאכן, דף קי"ג האט דער חכם פארשטאנען פון די דזשאוקס אז די גאנצע מדינה איז איין שטיק פאפן, און ס'איז גארנישט דא קיין אמת, ער איז געגאנגען און ער האט געהאנדלט אין מדינה, און ער האט זיך געלאזט נארן אין ביזנעס, און ער איז געגאנגען זיך לאדענען משפט'ן, ער איז געגאנגען צו א דזשאדזש און זענען אלע געווען פיל מיט ליגנט מיט מ'גענומען שוחד, היינט האט ער זיי געגעבן שוחד, מארגן האבן זיי אים שוין נישט געקענט, ער איז געגאנגען צו א העכערע סענעט און דארט איז אויך געווען פיל מיט ליגנט ביז ער איז אנגעקומען פארן סענעט און דארט איז אויך געווען ליגנט ביז ער איז אנגעקומען צום קעניג אליינס, איז ער געקומען צום קעניג האט ער זיך אנגערופן צום קעניג און געזאגט. איבער וועם ביסטו קעניג? די גאנצע מדינה איז דאך איין שטיק ליגנט פון אנהייב ביזן אויסלאז, און ס'איז גארנישט דא קיין אמת. און ער האט אנגעפאנגען צו דערפארציילן וואס טוט זיך, דף קי"ד, ער האט אנגעפאנגען צו פארציילן דאס פאלשקייט פון די מדינה, און דער קעניג האט געהערט זיינע ווערטער, האט ער זיך צוגעבויגן זיינע אויערן צום פירהאנג ער זאל הערן זיינע ווערטער. אבער ביים מלך איז געווען א גרויסע וואונדער, ווי איז דא א מענטש זאל וויסן וואס דא גייט פאר, אז דא איז דא פאלשקייט, און די גענעראלן די שרי המלוכה האבן געהערט זיינע ווערטער און זענען זיי געווארן זייער ברוגז, און ער דערציילט אלץ ווייטער די פאלשקייט פון די מדינה. האט זיך דער חכם אנגערופן מען וואלט ווען געקענט זאגן אז דער קעניג איז אויך ווי זיי, אז דער קעניג איז אויך אין ליגנט, נאר אדרבה, דא זעט מען אז דו ביסט א איש אמת, און דעריבער ביסטו ווייט פון זיי, דו קענסט זיי נישט סובל זיין די שקר, האט אנגעפאנגען זייער לויבן דעם קעניג, און דער קעניג איז דאך אזוי ווי גרויס, דער קעניג, דער קעניג איז דאך געווען א גרויסער עניו, ובמקום גדולתו שם ענוותנותו, ווי מער, ווי, די שטייגער פון א עניו איז, ווי מער מען לויבט אים, ווי מען גרויסט אים, ווערט ער ביי זיך ממש גארנישט, גארנישט, גארנישט, גארנישט, דאס קען א מענטש נישט פארשטיין, דאס איז נאר איינער וואס האלט ביי מידת ענווה, מען רעדט פון אים, מער ביי זיך גארנישט גארנישט גארנישט, און מחמת דעם חכם, און וויבאלד דער חכם האט אים זייער אויסגעלויבט און געגרויסט, איז דער קעניג אריינגעקומען אין אזא ענווה און איז געווארן אזוי קליין, ביז ער איז געווארן כלא, האט ער זיך שוין נישט געקענט איינהאלטן און געגעבן א ווארף דעם פירהאנג ער זאל זען דעם חכם, ווער איז דאס? ווער איז דער וואס ווייסט און פארשטייט דאס אלץ? האט ס'איז אנטפלעקט געווארן דעם פנים פונעם קעניג, האט דער חכם געזען ער האט אפגעמאלט דעם. פיקטשער און האט עס געברענגט צום קעניג, האט דער רבי אויסגעפירט דרכי ציון אבלות ציון דאס איז די בחינת ציונים פון כל המדינות וואס אלע קומען אהין, חזה ציון קרית מועדנו ראשי תיבות מצחק פון דארט קומען די אלע ציונים און ווער ס'דארף עפעס גייט יהי רצון שיבנה, ראה והבן והבט קוק און פארשטיי און זעה. אתה המעיין דו וואס דו לערנסט די מעשה ביז ווי דא ליגט סודות אשרי המחכה וואויל איז די מענטש וואס ווארט לידע ולהשיג מעט מסודות המעשיות הללו אשר נשמעו כאלה מימים קדמונים ודע זאלסט וויסן אלע פסוקים די רמזים וואס וואס דער רבי האט געברענגט אחר קצת המעשיות הם רק רמזים ס'איז א גילוי מילתא בעלמא למען ידעו זאלסט נישט מיינען דאס איז סתם סתם פוסטע שטותים כי לא דבר ריק הוא חס ושלום כאשר נשמע מפיו הקדוש בפירוש שאמר אז ער איז מגלה איזה רמזים בעלמא באיזה פסוקים המרמזים אז מען זאל וויסן אז ער רעדט נישט למען דעת שאינו מדבר חס ושלום דברים בטלים אבער סוד המעשיות בעצם רחוק מדעתינו עמוק עמוק מי ימצאנו וואס אונז קען מען ארויס נעמען אביסעלע פון די סוף פון די מעשה אז א מענטש איז זיך מתבודד מתבודד מתבודד מתבודד רעדט צום אייבערשטן בייגט דער אייבערשטער כביכול צו זיין כביכול און הערט אויס דעם מענטש ביז דער מענטש איז זוכה צו זען דעם אייבערשטן פנים אל פנים די אייבערשטער זאל העלפן זאל מיר זיך זייער אכטונג געבן פון פון נישט גוטע זאכן נישט גוטע מענטשן מענטשן רעדט ניבול פה זייער אכטונג געבן זאג עס פאר אלע בחורים אז די הערסט איינער רעדט ניבול פה זאלסטו זוכן א אנדערע חבר, און אז דו וועסט בלייבן שטיל קען דיר קומען א גרויסע עונש אז מען הערט נישט, ווייל סתם אזוי דארף מען נישט זאגן יענעם מוסר, סתם אזוי דארף מען נישט יענעם זאגן מוסר, זעסט איינער דאווענט נישט איינער לערנט נישט, וואס קוקסטו אויף יענעם, אבער איינער רעדט צו דיר ניבול פה, אף שומע ושותק אז דו הערסט ניבול פה און דו בלייבסט שטיל, זאגט דער רבי ס'שאדט פאר די מענטש אויכעט, די מענטש קען אויך באקומען א עונש. זאג רעד נישט אזוי, מען רעדט נישט אזוי, א איד רעדט נישט אזוי, און דו גייסט ארבעטן און דו הערסט מענטשן רעדן מיט קללות און ס'גייט ארויס ווערטער פון מויל, מען רעדט נישט אזוי, מען רעדט נישט אזוי, רעד נישט שמוציג, ביסט א גוטע איד, רעד נישט שמוציג, דאס ליידער ליידער, מען איז אויסגעמישט צווישן גוים, מען איז אויסגעמישט צווישן ערב רב, כאפט מען שוין נישט וואסערע שפראך צו נוצן, מען דארף רעדן א שיינע שפראך, א איידעלע שפראך, מען קען זיך גוט פרייליך מאכן, מען קען מאכן גוטע ווערטלעך. גוטע ווערטלעך אבער ליצנות חוזק מאכן אויף א צווייטן. איינער האט מיר געפרעגט היינט, א קינד האט מיר געפרעגט היינט אויב מען מעג הערן עפעס א עפעס א עפעס א בדחן. עפעס וואס כ'ווייס איך איך זאג מיינע קינדער זאלן עס נישט הערן אז אלס אלס איז געשפעט פון אנדערע ס'איז נישט ס'איז נישט פרעגט מיר דער קינד וואס הייסט למעשה ווער איז דאס ס'מאכט מיך פרייליך. מ'דארף זיך מאכן פרייליך. זאג איך וואס הייסט ס'מאכט דיך פרייליך? דו לאכסט? אז מען לאכט איז מען נישט פרייליך, אז מען לאכט איז מען גארנישט פרייליך, מענטשן מיינט איך האב געלאכט, איך האב געלאכט אויף א דזשאוק, איך בין נישט פרייליך, פרייליך איז א אנדערע זאך, מען איז פרייליך אינעווענדיג, מען איז צופרידן, מען איז דאנקבאר דעם אייבערשטן, מען האט נישט קיין טענות אויפן אייבערשטן, לאכן? ס'מאכט דיך לאכן? ווען איינער וועט דיר שטארק קיצלען דאס לאכן איז אויך נישט געשמאק, הער נישט אויס קיין, ווייסט וועם איך מיין, יא? הער נישט אויס, אפילו ביסט צוגעוואוינט צו דעם, לאז עס אראפ פון דיין פאון.

מי ששומר את עצמו משחוק של היתול, ווער ס'היט זיך פון פון לאכן סתם, דאס בעט איך ווען איך רעד, בידוע שהוא איש אמת, צו וויסן אז ער איז א איש אמת, לאז אפ, קענסט מאכן ווערטעלעך און און און אויף זיך אזוי און זיך פרייליך מאכן און און און און רעדן פון רעב מעשטער פרייליך, לאכן סתם זיך הרג'ענען פאר געלעכטער פון פון איינער וואס מאכט נאך מענטשן, דאס איז נישט, דארף מען זיך דארף אכטונג געבן, בפרט מלמדים. איך דארף זאגן א מלמד? איך האב געזאגט פאר איינער פון די מלמדים אין שטעטל, קוק הער, ביסט מלמד ביי מיר? איך מיש זיך נישט אין דיין לעבן, אבער אז דאס הערסטו אין דיין קאר טאג און נאכט, קענסטו ביי מיר נישט זיין קיין מלמד. קענסטו ביי מיר נישט זיין קיין מלמד. וועגן דעם וויל איך, איך וויל האבן דריי זאכן, מלמדים, סופרים, שוחטים, פון אנשי שלומינו, דעמאלטס וועט מען האבן שיינע דורות, ווייל בעל שם הקדוש האט געזאגט אז די משיח שקר וואס איז געווען פארדעם האט חרוב געמאכט די גאנצע וועלט שבתי צבי ימח שמו, דאס איז געווען זיין גאנצע טריק, זיין טריק, האט אריינגעברענגט פארפוילטע מענטשן מלמדים, גייט צו די קינדער, שטות און ווארום, דזשאוקס, אסאך מאל הערסטו צוריק פון קינדער און שוחטים און סופרים. ברוך השם מ'האבן שוין אפאר סופרים דא, אנשי שלומינו, איך האב זיך געבעטן איין זאך, כ'האב געזאגט דו קענסט בעטן פאר א מזוזה וויפיל דו ווילסט, קוק אריין אין פעולת הצדיק וויפיל דער רבי האט געצאלט פאר זיין תפילין, יצחק האט זיך גע'אקשנ'ט דעם רבי'ן, דער סופר האט געזאגט פארן רבי'ן ער וויל אים נישט פארקויפן ווייל איך בעט זייער אסאך געלט, דער רבי האט געזאגט אז ס'ווערד. יא. זאל'ך נישט הערן קיין רעדיא בשעת'ן שרייבן. רעדיא מיינט נישט דווקא רעדיא, אפילו ס'האט א אידישע נאמען. נייעס, לצנות, שרייבן איז די ניגונים פונעם מנין אדער די שירים פונעם מנין, סתם סופרים קענען ווערן זייער אומעטיג.

דו האסט מזוזות וואס דו שרייבסט מיט מיט מקווה מיט קדושה מיט יראת שמים דו הערסט נישט קיין נייעס מיט קיין אנאליזן אנאליזן אין אידיש וואס מען רעדט וויאזוי די וועלט שטייט און וויאזוי די וועלט פירט זיך און און און אלעס פארגעסן פונעם אייבערשטן אלעס פארגעסן פונעם אייבערשטן.

הערסט אויס הער אויס הער אויס סיפורי צדיקים סיפורי צדיקים ס'איז דא גוטע מספרים מ'צינדט אן אין חדר גוטע מספרים פון ערליכע מענטשן דער רבי זאגט אז מען וויל וויסן א זאך דארף מען הערן די קאטאוועס דו קענסט אויס דו קענסט הערן פון איינעמס ווערטער קלאר וואס איז די מעשה מיט אים אייבערשטער העלפן ס'זאל אריינגיין אין אונזערע הערצער.